אין יאר תר"ג איז געווען א גרויסע אסיפה אין פעטערבורג, וואס דארטן איז געווען דער צמח צדק, און צוזאמען מיט אים איז געווען אויכעט ר' איטשעלע וואלאזשינער, וואס זיי זענען געווען דעמאלט פון די, פון די גרויסע רבנים אין רוסלאנד, און ס'איז געווען, די ממשלה האט דעמאלט געוואלט מאכן כל מיני גזירות אין עניינים פון חינוך, אין עניינים פון אידישקייט, און דער צמח צדק האט זיך דעמאלט געשטעלט מיט א מוראדיגע מסירת נפש, אויף נישט צולאזן די ממשלה דורכפירן זייערע גזירות, דעמאלט איז געווען די משכילים וואס זיי האבן געוואלט, געהאט א גרויסע השפעה אויף די ממשלה אין רוסלאנד, און זיי האבן געוואלט דורכפירן כל מיני שווערע גזירות אויף בייטן, משנה זיין דעם חינוך, עניינים פארבונדן מיט רבנות, עניינים פארבונדן מיט חינוך פון אידישע קינדער, און דער צמח צדק איז דעמאלט געווען עטליכע חדשים אין פעטערבורג, און ער האט שטארק געפירט א מערכה אנטקעגן די ממשלה, מ'האט אים דעמאלט ארעסטירט, איינגעזעצט אין תפיסה כמה וכמה פעמים ווי ס'ווערט דערציילט, און ער איז מיט א מוראדיגע מסירות נפש דורכגעפירט אויף מבטל זיין די גזירות. איז מ'דערציילט, דער רבי ריי"צ האט דערציילט אין א פארברענגען, אז איינע פון די, האט זיך געטראפן יעמאלט, ר' איטשעלע וואלאזשינער האט דעמאלט געפרעגט דעם צמח צדק, ווי אזוי האסטו זיך געקענט אריינלייגן אין אזא מין מסירות נפש? על פי דרך הטבע איז דאך איז די ממשלה האט געקענט דורכפירן רחמנא ליצלן דעם פסק, פון א מורד במלכות, וואס דאס איז היפך החיים, האט ער געפרעגט דעם צמח צדק, מילא דו טראכסט נישט וועגן זיך, אבער דו האסט דאך תלמידים, דו האסט דאך חסידים, ווי אזוי לאזטו די חסידים? האט דער צמח צדק געענטפערט, איך האב אויף דעם צוויי ענטפערס, א תירץ מיט א איבעית אימא. דער ערשטער תירץ איז, ס'איז דאך דא די קינדער, צמח צדק האט דאך געהאט עטליכע קינדער, איז אויב רחמנא ליצלן זיי וועל וועל דורכפירן וואס זיי וועל וואס זיי וועל טון וועט דאך זיין די קינדער און דער איבעית אימא אז חסידים מיט זייער אחדות וועל פירן און דורכפירן ביז משיח וועט קומען דאס הייסט אז דער כח האחדות וואס איז דא ביי חסידים דאס וועט זיי געבן דעם כח צו קענען ביישטיין און קענען דורכפירן ביז ביאת משיח צדקינו. אין יענעם פארברענגען האט דער צמח דער האט דער רבי רייאץ דער פרידיגער רבי אויך דערציילט נאך א סיפור וואס איז געווען ביים צמח צדק אז ס'איז געווען שמחת תורה שנת ת"ר ס'איז געקומען צו גיין גאר א גרויסער עולם בלי עין הרע און מ'האט געדארפט שטיין אויפן גאס מ'האט ארויסגעפירט די בימה אלץ אויפן גאס כדי צו קענען פירן הקפות. דער צמח צדק האט דעמאלט גענומען לחיים און איז ארויף געגאנגען אויפן טיש, און אין דעם שמחת תורה'דיגן פארברענען איז געווען מיט א גרויסע שמחה, און אין איינע פון די פון די רגעים איז ער ארויף געגאנגען אויפן טיש און ער האט געזאגט, א' בית ג' ד', אהבה ברכה, גאוה דלות, בגשמיות וברוחניות. דאס הייסט אז בשעת ביי חסידים וועט זיין דער ענין פון אהבה וועט זיין ברכה, חס ושלום להיפך, וואס דאס איז דער ענין דער כח האהבה, כח האחדות, אז בשעת מ'איז צוזאמען און מ'איז צוזאמען באהבה ובאחדות איז דאס איז דער מקור אויף אלע ברכות. מ'געפינט זיך דאך אין די טעג פון בין המצרים, די דריי וואכן, וואס מיר ווייסן דאך וואס די גמרא זאגט אז די חורבן בית המקדש איז דאס געווען בעוון דעם ענין פון שנאת חינם, און ממילא פארשטייט מען אז אויך די תיקון פון די גאולה וואס וועט קומען על ידי משיח צדקינו איז דאס דורך דעם ענין פון אהבת חינם. אז דורך דעם וואס ביי חסידים, און ביי אידן בכלל, חסידים בפרט, וועט זיין דער ענין פון אהבה ואחדות ווי איין משפחה, איז דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה. בפרט בשעת מען געפינט זיך אין דעם זמן, אין דעם זמן פון בין המצרים, איז דאס א זמן וואס מען דארף ביי יעדן איינעם מחזק זיין ביתר שאת וביתר עוז די הנהגה פון אהבת חינם, היפך דעם ענין פון שנאת חינם, וואס דאס איז וואס מען געפינט די גמרא אין יומא, אז שנאת חינם דאס איז געווען די סיבה פון חורבן בית המקדש, און אויך ווייסט מען די גמרא אין גיטין, דער סיפור הידוע פון קמצא בר קמצא, וואס דארטן זעט מען אז דורך דעם ענין פון שנאת חינם רחמנא ליצלן האט דאס האט גורם געווען דעם חורבן בית המקדש, און להיפך דורך אהבת חינם איז דורך דעם וועט מען בויען דעם בית המקדש. וואס דערפאר געפינט מען בהשגחה פרטית וואס יעדע זאך, ווי דער של"ה הקדוש שרייבט אז אין די פרשת השבוע וואס מען ליינט איז דאס אלעמאל פארבונדן מיט דעם זמן, און זמני השנה מועדי השנה האבן צו טון מיט די פרשה, איז געפינט מען אז אין די פרשת לערנט מען דעם ענין פון מלחמת מדין. סיי אין פרשת פנחס סיי אין פרשת מטות איז ווי די תורה דערציילט באריכות ווי אזוי ס'איז געווען דער ענין פון מלחמת מדיין אנהויבנדיג פון צרור את המדינים והכיתם אותם און דאס שטייט אין פרשת פנחס און דערנאך ווי די תורה דערציילט אין פרשת מטות די פרטי הסיפור פון מלחמת מדיין און עד כדי כך זעהט מען אין תורה דעם ענין פון מלחמת מדיין אז משה רבינו האט זיך אריינגעלייגט מיט די גאנצע נשמה אין דעם ענין פון מלחמת מדיין, יא, וואס דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, ואחר תאסף אל עמך, דאס הייסט אז דורך דעם ענין פון מלחמת מדיין, און אז ער וועט דורכפירן מלחמת מדיין, איז דעמאלט וועט זיין תאסף אל עמך, דאס הייסט אז דורך די מלחמת מדיין איז משה רבינו צוגעקומען צו שלימות, עבודת נשמתו בעולם הזה הגשמי בחיים חיותו בעלמא דין, און מיט דעם האט ער דורכגעפירט זיין גאנצע שליחות, וואס פון דעם פארשטייט מען אז מלחמת מדיין איז געווען א ענין נעלה ביותר, דאס איז געווען פארבונדן מיט משה רבינו, און דאס איז געווען פארבונדן מיט שלימות נשמתו בעולם. און דערפאר שטייט, החלצו מאתכם אנשים לצבא, אז משה רבינו האט געבעטן אז זאל זיין החלצו מאתכם, אז מ'זאל ארויסשיקן אידן, ס'זאל גיין פון אלע שבטים, עד כדי כך אז דאס איז געווען די איינציגע מלחמה וואס איז געגאנגען פון אלע שבטים כולל אויכעט פון שבט לוי, וואס זענען געווען אלף למטה זענען געגאנגען אויף דער מלחמה. וואס דער ענין פון מלחמת מדיין איז מבואר אין תורת החסידות אז דאס איז פארבונדען מיט דעם ענין פון דער תיקון פון שנאת חינם און דעם ענין פון אהבת חינם, וואס ס'ברענגט זיך אין זוהר, און על דרך זה אין כתבי האריזל ברענגט זיך באריכות, אז דער ענין פון מדיין איז מדיין דאס מלשון מדון, מדון ומריבה, וואס דאס איז די קליפה פון מדיין, כידוע בשעת מען רעדט בנוגע די אומות העולם אין תורה, איז ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידישע ספרים, אז יעדער איינער פון די אומות העולם איז פארבונדן מיט די מידות רעות וואס איז דא ביי א מענטשן. את העולם נתן בליבו, אז יעדע זאך וואס געפינט זיך בעולם געפינט זיך בליבו של אדם, איז אזוי ווי ס'איז דא דער ענין פון שבע אומות, איז דא דער ענין פון שבע אומות ביי יעדער אידן, שבע אומות דאס איז די שבע מידות רעות, די ז' מידות רעות וואס ס'רעדט זיך אין תניא און ס'רעדט זיך אין חסידות באריכות, אז ביי יעדן איינעם איז פאראן די מידות רעות וואס דאס דארף מען מתקן זיין, מהפך זיין, וואס דאס איז דער כיבוש פון די ז' עממין. בנוגע דעם ענין פון מדיין איז מבואר. אז מדיין איז נישט איינע פון די שבעה מידות, פון די שבעה אומות, אדרבה דאס איז געווען נאך פאר מ'איז אריין אין ארץ ישראל, און פון דעסטוועגן, דווקא וועגן דער מלחמה פון מדיין, זעט מען אז משה רבינו האט זיך אין דעם אריינגעלייגט מיט די גאנצע הארץ מיט די גאנצע נשמה ווי מיר האבן גערעדט. פארוואס? איז מבואר אין חסידות אז דער ענין פון מדיין דאס איז דער מקור פון אלע מידות רעות, וואס דאס איז דער ענין פון שנאת חינם, מדיון מלשון מדון ומריבה, וואס מדון ומריבה איז דער ענין פון שנאת חינם, וואס דאס איז דער מקור פון אלע מידות רעות. איז ידוע ביי חסידים אז ס'איז דא איינער פון די מאמרים, וואס דאס איז פון די מאמרים פון דעם אלטן רעבן, וואס איז אפגעדרוקט אין לקוטי תורה פון היינטיגע פרשה, ליקוטי תורה אין פרשת מטות, דער מאמר החלצו מאיתכם, וואס דארטן רעדט ער דעם ענין פון קליפת מדיון, ער איז מסביר דעם גאנצן ענין פון מדיון אין עבודת השם, וואס איז ידוע ביי חסידים, אראפגעברענגט אויכעט אין היום יום, אז דער ענין פון אז ביי די רביים, ביי רבותינו נשיאינו נשיאי חבד איז געווען א סדר אז זיי פלעגן האבן א מאמר וואס דער מאמר פלעגן זיי חזר'ן, עטליכע מאל במשך יעדע כמה שנים וואס דאס האט געהייסן לטהר את האוויר, פלעגט זיין א מיימר וואס יעדע רבי האט געהאט איין מיימר וואס דער מיימר דאס איז געווען זיין מיימר וואס ער פלעגט דאס איבער'חזר'ן יעדע עטליכע יאר, דער מיימר וואס איז געווען דעם אלטן רבינ'ס מיימר וואס דאס פלעגט ער חזר'ן עטליכע יעדע כמה יארן לטהר את האוויר וואס דאס איז געווען דער מיימר החלצו וואס דארטן רעדט ער דעם ענין פון אהבת חינם אנטקעגן דעם ענין פון שנאת חינם. א מורא'דיגע מימר וואס דאס איז א יסוד אינעם גאנצן ענין, וואס דאס איז איינע פון די יסודות תורת הבעל שם טוב, כידוע אז דער בעל שם טוב איז געווען איינע פון זיינע יסודות, איינע פון זיינע ענינים עיקרים וואס ער האט געלערנט, געמאנט, און געארבעט אויף דעם ענין אז זאל זיין דער אמת'ער ענין פון אהבת ישראל, דער אמת'ער ענין פון אהבת חינם, זאל זיין א אמת'ע ליבשאפט, א אמת'ע אהבה צווישן איין אידן און צווייטן. איז דער אלטער רבי פלעגט דאס ארום רעדן אין דעם מימר החלצו, ווי ס'דערציילט זיך אין די שיחות, און דער רבי ריי"צ דערציילט אין די שיחות באריכות, אז נאך אין די ערשטע יארן, גאר אין די ערשטע יארן, נאך בחייו פון דעם מזריטשער מגיד, פלעגט דער אלטער רבי ארום פארן שוין אין די שטעט, ער פלעגט ארום פארן די שטעטלעך אויף מפרסם זיין חסידות, אויף מקרב זיין אידן צו דרכי החסידות, צו תורת החסידות, און ער דערציילט אז ס'איז געווען אין איינע פון די גאר ערשטע יארן נאך בחיי המגיד איז דער אלטער רבי געפארן אין א שטאט, וואס אין יענע שטאט איז געווען דארטן עניינים פון מחלוקת, די בעלי בתים מיטן רב און כל מיני עניינים וואס איז געווען פארגעקומען דארטן, ענייני מחלוקת וואס איז פארגעקומען אין די קהילה, ס'איז געווען א קהילה פון בני תורה, און גרויסע תלמידי חכמים, אבער ס'איז געווען דארטן צווישן זיי גרויסע ענייני מחלוקת אין ענייני הנהגת הקהילה. און דער אלטער רבי האט דעמאלט געזאגט, כדרכו בקודש כידוע אז אין די ערשטע יארן פלעגט דער אלטער רבי רעדן קורצע תורות. פלעגט זיין קורצע תורות. און די קורצע תורה איז געווען א מועט המחזיק את המרובה, וואס איז געווען פייערדיגע תורות, וואס ער פלעגט מיט דעם פלעגט ער, ווי דער לשון פלעגט זיין, פלעגט פארברענען די וועלט, דאס הייסט אז מיט די תורות פלעגט ער דורכנעמען די הארץ און איבערמאכן מענטשן. האט דער אלטער רבי דעמאלט געזאגט א תורה אויפן מאמר חזל די גמרא אין יומא, ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קצם, דאס הייסט אז אין בית ראשון וויבאלד מען האט געוואוסט וואס איז געווען דער טעם פארוואס איז געקומען צו גיין דער חורבן פון בית ראשון, וואס בפשטות איז געווען ווי די גמרא זאגט אז דאס איז געווען די ג' עבירות, א גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים, אדער ווי די גמרא זאגט ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים ולא ויתר על מאסה של תורה, איז געווען די עניינים וואס איז געווען די טעם און די סיבה וואס האבן געברענגט צום חורבן פון דעם ערשטן בית המקדש, ונתגלה עוונם ממילא נתגלה קצם, מ'האט געוואוסט וואס מ'דארף מתקן זיין. אבל אחרונים לא נתגלה עוונם, מען ווייסט נישט וואס איז געווען די סיבה און ממילא לא נתגלה קצם. ווייסט מען נישט טאקע ווען עט זיין דער סוף און דער קץ פון דער גאולה פון דעם גלות האחרון פון דעם גלות פון דעם חורבן פון בית שני. האט דער אלטער רבי געפרעגט, וואס הייסט? מיר ווייסן דאך אז דער חורבן פון בית שני איז געווען צוליב דעם טעם פון שנאת חינם. איז אויב אזוי איז דאך יא נתגלה עוונם. האט דער אלטער רבי געענטפערט אז דער פשט איז אז שנאת חינם דאס איז אזא סארט חטא וואס לא נתגלה עוונם, טאקע מיר ווייסן אז דער טעם פון חורבן בית שני איז געווען פארבונדן מיט שנאת חינם, אבער שנאת חינם איז דאס אזא סארט מידה רעה, דאס איז אזא סארט ענין וואס לא נתגלה, דער מענטש כאפט זיך נישט אז דאס איז ביי אים א עבירה. ווען ס'רעדט זיך וועגן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ביטול תורה, א מענטש ווייסט, א מענטש זעט, א מענטש פילט, אז ער טוט נישט ריכטיג. ער טוט א זאך וואס איז אינגאנצן נישט גוט, א פסל'דיגע זאך. איז במילא ווייס ער אז ער דארף דאס מתקן זיין, ער ווייסט וואס ער דארף מתקן זיין, ער ווייסט ער דארף תשובה טון. אבער דער ענין פון שנאת חינם, איז דאך א מענטש מלמד זכות אויף זיך. ער טענה'ט אז בעצם דאס איז נישט קיין שלעכטע זאך, ער טוט גארנישט, נאר גארנישט, וואס איז דער טייטש פון שנאת חינם? ער קען נישט פארטראגן יענעם, און דאס אליין איז די גאנצע זאך, וואס איז שלעכט? ער טוט נישט קיין שלעכטע זאך, נאר וואס? דאס וואס ער איז נישט סובל דעם אנדערן, דאס וואס קען נישט פארטראגן דעם אנדערן, און ער קען זיך נישט צוזאמען מיט אים צונויפרעדן, ער זעט נישט אין דעם קיין שלעכטע זאך, איז ממילא לא נתגלה עוונם, דאס איז א ענין וואס ווערט אנגערופן אין לשון החסידות דער דקות הרע. און וויבאלד דאס איז דקות הרע, ווייל ס'איז אזעלכע זאכן וואס א מענטש איז זיך מלמד זכות, און ער טראכט אז ער טוט נישט קיין שלעכטע זאך, און טאקע אז יענער איז נישט כדבעי למהוי, און און און און און וכו', איז דא דעם כל מיני חשבונות, און ממילא לא נתגלה עוונם, און וויבאלד דאס איז לא נתגלה עוונם, ממילא לא נתגלה קצם, און דערפאר די אריכות הגלות, וויבאלד דער גלות האחרון איז פארבונדן מיט אזעלכע עניינים פון רע אין נפש, וואס איז אזוי שווער צו דאס מגלה זיין און צו כאפן זיך אויף דעם, איז במילא איז דאס אסאך שווערער צו מברר זיין און צו מתקן זיין. דאס איז געווען די נקודה פון דעם תוכן פון דעם מאמר וואס דער אלטער רבי האט דעמאלט געזאגט, וואס מיט דעם האט ער געמאכט א גרויסע מהפכה אין שטאט און האט געברענגט אז זאל ווערן שלום דארטן. און שפעטערדיגע יארן האט דער אלטער רבי גערעדט דעם מאמר החלצו, וואס דאס איז דער מאמר וואס איז געדרוקט אין ליקוטי תורה, עס איז שוין א לענגערע מאמר, וואס דארטן איז ער מבאר די ענינים בריבוי פרטים. און דער מאמר געפינט מען שפעטער פון רבותינו נשיאינו דור אחר דור וואס זיי פלעגן רעדן דעם ענין און ארומרעדן און מעורר זיין ביי חסידים דעם ענין זאל זיין דער אהבת חינם אנטקעגן דעם ענין פון שנאת חינם וואס איז געווען ביים רבי'ן רשב איז ידוע אז ביים רבי'ן רשב איז געווען אין די יאר תרנ ט, תרנ ט איז געווען גאר א מורא'נדיגע יאר סימן תשרי תרנ ט איז געווען א פרייליכע יאר ס'איז געווען דעמאלט די תקופה וואס די ישיבה תומכי תמימים לובאוויטש איז אריבער געגאנגען אין לובאוויטש די התייסדות פון תומכי תמימים לובאוויטש די ישיבה איז געווען א יאר פריער במשך די יאר תרנ ח איז געווען די ערשטע יאר פון התייסדות תומכי תמימים אבער דאס איז געווען אינדרויסן פון לובאוויטש אין א שטעטל ארויס פון לובאוויטש. אויף תשרי, סוף אלול, נ ח, אויף תשרי רנ ט תרנ ט זענען אנגעקומען די תמימים, און דעמאלט איז געווען די התייסדות הישיבה אין לובאוויטש, און דעמאלט אין יענעם שמחת תורה האט דער רבי רשב, דער רבי נשמתו עדן, ארויסגערופן דעמאלט דעם נאמען, די ישיבה האט נאך נישט געהאט קיין נאמען און געזאגט יעמאלט אז די ישיבה וועט הייסן תומכי תמימים, ער האט געזאגט דעמאלט במשך בקשר צו די הקפות, האט ער גערעדט דעמאלט תומכי תמימים הושיעה נא, אז דער ענין פון די הקפות איז פארבונדן מיט תומכי תמימים, און דעמאלט געזאגט אז די ישיבה וועט הייסן תומכי תמימים און די תלמידים וואס לערנען אין די ישיבה און פירן זיך ברוחה וועט הייסן תמימים. און יענעם שמחת תורה האט דער רבי רשב גערעדט דעם מאמר החלצו. און ווי דער רבי רייצ האט דערציילט פון יענעם שמחת תורה אז וואס איז געווען דער סיפור הדברים אז ס'איז געווען א פארברענגען און אין יענעם פארברענגען האט דער רבי רשב געפילט געזען אז ס'איז געווען א גלעזל וואס איז געלעגן אויפן טיש א גלעזל און געזאגט לחיים האט ער געזען ווי איינער פון די חסידים איז געגאנגען און אפגעוואשן דעם גלעזל. פארדעם וואס ער האט זיך אריינגעגאסן לחיים. און ביים רבי'ן נשמתו עדן איז דאס געווען א ענין וואס ער האט געפילט אז דאס איז עפעס א זאך וואס איז א העדר פון אהבה, א העדר פון אחדות, א העדר פון אהבת חינם וואס דארף זיין ביי חסידים. און דאס איז געווען די סיבה המעוררת וואס האט גורם געווען, עס איז געווען נאך ענינים, שפעטער האט ער געזאגט אין זעלבע, אין די זעלבע צוויי, די זעלבע טעג, שמחת תורה האט ער געזאגט איינמאל די מאמר החלצו, און שפעטער שבת פרשת נח איז געווען א פארברענגען א מסיבה מיט די משפחה, און ער האט דעמאלט איבערגעחזר'ט נאכאמאל דעם מאמר מיט נאך פרטים, דאס איז געווען עכט פארבונדן מיט א ענין וואס איז דעמאלט געווען וואס האט געדארפט האבן תיקון אין עניינים פון אהבת חינם. און אין יענעם מאמר, דער מאמר החלצו דאס איז א מוראדיגע מאמר, יא וואס די רבי רש"ב די רבי נשמתו עדן האט געשריבן יא באריכות גדולה און איז מבאר דארטן אין די מאמר באריכות ובפרטיות דעם ענין יא ווי אזוי די קליפה פון מדין דארטן איז ער מבאר בארוכה דעם גאנצן ענין פון קליפת מדין וואס דאס איז די ענינים וואס רעדן זיך אין די סדרה וואס ער ברענגט יא וואס מיר האבן גערעדט פריערט, ערשטנס וואס מען געפינט ביי מדין, אז דאס איז געווען שלימות מדריגתו של משה רבינו, אז דורך דעם איז ער צוגעקומען צו שלימות נשמתו, יא וואס דאס איז געווען דער ענין וואס ער האט געזאגט אחר תאסף אל עמיך, אז דורך דעם האט ער משלים געווען תכלית ירידת נשמתו למטה, זעט מען דאך א מוראדיגער ענין אין מלחמת מדין, און מען זעט אז דאס איז א ענין פארבונדן דווקא מיט משה רבינו. און דערנאך געפינט מען אז דווקא ביי מלחמת מדין שטייט החלצו, החלצו, משמע כולכם. הגם בפועל איז געווען נאר אלף למטה, אז ס'איז געגאנגען פון די אויסגעקליבענע, און פון דעסטוועגן אבער די לשון איז החלצו אלע צוזאמען, דאס הייסט אז בעצם באלאנגט עס צו אלע אידן, הגם בפועל איז געווען די אלף למטה וואס זענען אויסגעקליבן צו פירן די מלחמה. און נאך כמה וכמה פרטים וואס מען זעט אז די תורה איז מאריך אין פרטי פרטים מיט חשבונות מיט אלע ענינים ווי ס'איז פארגעקומען די מלחמה. וואס מען געפינט אויך ביי די מלחמה וואס ס'שטייט. אז דער אייבישטער האט געזאגט צו משה רבינו נקום נקמת בני ישראל און משה רבינו האט גערעדט צו אידן האט ער געזאגט אז מען דארף נעמען נקמת הויה נקמת השם במדין וואס דאס איז די שאלה וואס ער פרעגט אין מאמר דאס איז נקמת בני ישראל אדער נקמת הויה לכאורה די סיפור הדברים דאס איז געווען א נקמת בני ישראל די מדינים האבן דאך געוואלט האבן זיי געוואלט גורם זיין א מגיפה ביי אידן און דאס איז געווען די מעשה פון מדין זיי האבן געוואלט מאכן שלעכט צו אידן, פון דעסטוועגן דער אייבישטער האט טאקע געזאגט נקמת בני ישראל, און משה האט געזאגט נקמת הויה, און ער ברענגט אויף דעם יא דעם לשון כל הנוגע בהם, יא דער לשון הפסוק כל הנוגע בהם נוגע בבבת עינו, אז בשעת א איד טשעפעט זיך, בשעת מען טשעפעט זיך מיט א אידן חס ושלום, איז טשעפעט מען זיך מיטן אייבערשטן חס ושלום כביכול, יא כל הנוגע, און ממילא בשעת מען זאגט נקמת בני ישראל איז דאס בעצם נקמת הויה, דאס איז די זעלבע זאך. אבער דא זעט מען א דבר נפלא, אז דער אייבערשטער האט זיך אנגענומען פאר אידן, נקמת בני ישראל, וואס דאס איז די אהבה עצמית וואס דער אייבערשטער האט צו אידן, וואס מען גייט דאך איצטער בהמשך צו די פרשיות, מדין, די גאנצע סיפור פון מדין הייבט זיך דאך אן פון בלעם, וואס ביי בלעם איז געווען די שנאה עצמית צו אידן, וואס דאס איז געווען די סיבה וואס ער איז געגאנגען לריב לא לו און אריינגעגאנגען צו רחמנא לצלן וואס ער האט געוואלט טון, און דער אייבישטער האט דווקא דורך בלעמ'ן מגלה געווען זיין אהבה עצמית וואס דאס איז די ברכות די מורא'דיגע ברכות, ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך ה' אלוקיך, אז דער אייבישטער האט איבערגעמאכט די קללות צו ברכות, און זעט מען טאקע אין די נבואת בלעם וואס איז געקומען צו גיין פון מדיין, און וואס ער האט געוואלט ארויסברענגען א ענין פון פירוד, די ענין פון חס ושלום היפך, וואס ער האט געוואלט מאכן עין הרע וכו', וואס דאס איז געווען די גאנצע ענין פון מדיין, פון בלעם וואס האט געוואלט מקטרג זיין, און ארויסברענגען א ענין פון מדון און מריבה, צווישן דעם אייבערשטן און אידן, אידן מיטן אייבערשטן און אידן צווישן זיך, רחמנא ליצלן, און נישט נאר ער האט נישט געקענט פועל זיין, נאר אדרבה, דווקא דורך אים האט זיך ארויסגעברענגט א מורא'דיגע אהבה, די אמת'ע אהבה עצמית וואס ס'שטייט אין פרשת בלעם, די אלע ברכות און די אלע מורא'דיגע עניינים פון מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, ער האט געוואלט ארויסברענגען להיפך, דווקא דאס האט ארויסגעברענגט די מה טובו אהליך יעקב ווי ביי אידן, איז לא הביט און ביעקב לא ראה עמל בישראל וכו' וכו'. איז במילא אט דאס איז דער ביאור וואס דער אייבישטער רעדט וועגן מעלתם של ישראל, נקום נקמת בני ישראל, מה שאין כן משה רבינו נעמט זיך אן אויף דעם אייבירשטנ'ס כבוד און ער זאגט נקום נקמת הוויה במדיין. ווי ס'ברענגט זיך טאקע אראפ פון דעם הייליגן בארדיטשובער זאגט ער דא א מורא'דיגע ווארט אז בנוגע בלק און בלעם, וואס זיי זענען געווען די אמת'ע שונאי ישראל, איז ברענגט זיך אראפ אז בלק און בלעם דאס איז דער לעומת זה פון משה און אהרן. אזוי ברענגט זיך אויכעט אראפ אין אור התורה פונעם צמח צדק, ברענגט ער באריכות, אז בלעם איז געווען דער לעומת זה פון משה רבינו, כידוע ווי ס'ברענגט זיך אין מדרש, אז משה, די גמרא אין עבודה זרה, אז משה רבינו איז געווען דער נביא, ולא קם נביא בישראל אבל באומות העולם קם, אז דאס איז געווען דער ענין פון בלעם, דאס הייסט אז בלעם איז דער לעומת זה, דער היפך פון משה, וואס משה איז געווען כל עניינו דעת, דעת דקדושה רעיא מהימנא, וואס האט ממשיך געווען דעת אין עם ישראל, און בלעם איז געווען יודע דעת עליון האט גענומען דעם דעת אין דעם לעומת זה, און ווי דער רבי ריי"צ איז מבאר אין איינע פון די מאמרים אז ביי משה רבינו איז געווען א עין טובה וואס ער האט געזען נאר גוטס אין יעדער אידן, זיין דעת איז געווען אז ער האט געזען נאר גוטס אין דעם אייבערשטן און גוטס אין יעדער אידן, ער האט מקשר געווען אידן מיטן אייבערשטן, דאס איז געווען ענינו פון משה רבינו בעין טובה האט ער געזען יעדע זאך נאר גוטס ביי אידן, און בלעם איז געווען דער היפך וואס ער איז געווען א מקטרג וואס האט געהאט א עין רעה, ווי עס שטייט אין די משנה אין פרקי אבות איז בלעם איז געווען דער לעומת דער היפך פון משה רבינו, און בלק איז געווען דער לעומת פון אהרן הכהן. דער פאר שטייט וירא בלק, וירא לשון נראה, אהרן אותיות נראה, בלק איז געווען די לעומת פון פון אהרן הכהן על כל פנים שרייבט דער הייליגער בארדיטשובער אז וואס איז דער ענין שטייט זיך אז שטייט דאך בנוגע משה ואהרן אז משה איז שושבינה דמלכא, אהרן איז שושבינה דמטרוניתא, דאס הייסט אז משה רבינו ער איז דער עומד מצד החתן, חתן זה הקדוש ברוך הוא. אהרן הכהן איז דער עומד מצד הכלה, שושבינה דמטרוניתא, ער גייט ער איז שטייט עומד מצד הכלה מצד כנסת ישראל, און דאס מיינט אז משה רבינו נעמט זיך אן פאר דעם כבוד פון דעם אייבערשטן א גאנצע צייט, און דעם אהרן הכהן נעמט זיך אן פאר די כבוד פון אידן. מה אהרן הכהן איז אוהב את הבריות ומקרבן לתורה וואס ער איז דער וואס ער זוכט און א גאנצע צייט איז ער בזכותם של ישראל, ביי משה רבינו, איז ער נעמט זיך אן פאר דעם אייבערשטנ'ס כבוד, און דאס איז וואס מען זעט דא אין די פרשה פון בלעם, אז דער אייבערשטער האט געזאגט נקום נקמת בני ישראל, און משה רבינו איז געקומען צו גיין נקום נקמת הוויה, וואס ער נעמט זיך אן פאר דעם כבוד פון דעם אייבערשטן, אבער ביחד איז דאס וואס דער אייבערשטער האט ליב אידן כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו, און דאס האט מען געזען דא אין די מלחמה פון מדין. פארוואס טאקע משה רבינו, דאס איז געווען זיין ענין עד כדי כך אז ער איז צוגעקומען צו שלימות נשמתו דווקא דורך אטא דעם ענין, איז אויף דעם איז מען מבאר אז וויבאלד אז משה רבינו איז עניינו אחד, משה רבינו איז עניינו אויף מגלה זיין דעם אחדות הוויה, דאס איז געווען עיקר עניינו פון משה רבינו, וואס משה רבינו דורך תורה האט ער ממשיך געווען דעם ענין פון אחד, כל הלומד תורה איז משים שלום, ווי די גמרא זאגט, בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, דער גאנצער ענין פון תורה איז דאך געקומען לעשות שלום בעולם, און ווי דער רמבם ברענגט עס אראפ אויכעט אין הלכות חנוכה, יא, און אין כמה מקומות, יא, אז כל התורה כולה איז ניתנה לעשות שלום בעולם, וואס דער ענין השלום, יא, דער ענין האחדות. וואס דאס האט משה רבינו זיין גאנצער ענין וואס ער האט געברענגט תורה אויף די וועלט איז געווען לעשות שלום בעולם ברענגען אחדות בין ישראל לקדוש ברוך הוא בין הקדוש ברוך הוא לעולמו און במילא דאס איז זיין גאנצער ענין געווען וואס דאס איז דער ענין פון הוויה אחד דעם אחדות הוויה אריינברענגען דעם אחדות פון דעם אייבערשטן אויף די וועלט און מדין איז נקמת הוויה במדין, מדין איז דער לעומת זה, דער היפך פון דעם ענין פון אחדות הוויה. וואס דערפאר זוכן זיי מאכן מדון און מריבה, מחלוקת, נגד די גאנצע ענין פון אהבת ישראל. איז במילא קומט צו גיין די פרשה און זאגט אונז וויפיל ס'איז נוגע אז משה רבינו, רבם של ישראל, משה רבינו לייגט זיך אריין זיין נשמה און ער ווייסט אז דורך דעם וועט זיין נאסף אל עמיו, און משה רבינו האט דאך געוואלט לעבן. משה רבינו האט דאך האט דאך האט דאך געטון כל התלוי בו, ווי ס'ידוע אז משה רבינו האט מצטער געווען, און דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס ז' אדר איז פארקערט ווי לג בעומר, ס'ברענגט זיך אין ספרים אז פארוואס ז' אדר איז א יום תענית, ביי כמה וכמה וואס ס'ברענגט זיך אין שולחן ערוך, איז וויבאלד ביי משה רבינו איז געווען א צער ער האט נישט געוואלט אוועק גיין פון דער וועלט ער האט געוואלט בלייבן, פארוואס ביי משה רבינו איז געווען דער ענין פון קיום מצוות בגשמיות, נשמה בגוף וכו' וכו'. איז במילא וואס זעט מען אז משה רבינו האט געוואוסט אז דורך מלחמת מדיין וועט זיין נאסף אל עמיו און אף על פי כן יע וואס עס שטייט אין מדרש דאס איז געווען די מסירות נפש פון משה רבינו כדי איינפלאנצן ביי אידן דעם ענין פון אהבת חינם כדי איינפלאנצן ביי אידן דעם ענין אז א איד דארף זיין דער היפך פון מדיין מדון ומריבה דארף זיין דער ענין פון אהבת חינם אז איין איד דארף ליב האבן דעם צווייטן אידן און האבן א קשר מיטן צווייטן אידן און פילן דעם צווייטן אידן זאל זיין דער אמת'ער ענין פון אהבת ישראל ואחדות ישראל, אויף דעם האט זיך משה רבינו מוסר נפש געווען, און אויף דעם האט ער גענומען דעם החלצו אז יעדער איד זאל זיך אריינווארפן אין דער מלחמה, און אלף למטה וואס דאס איז געווען אין דעם גופא די מובחרים שבעם, וואס זיי האבן זיך די כוחות פון משה רבינו אויף מגלה זיין און ממשיך זיין אריינברענגען אחדות צווישן עם ישראל, און בשעת ס'איז דא דער אמת'ער ענין פון אחדות ישראל איז במילא איז קען מען זיין גרייט אויף קענען אריינגיין אין ארץ ישראל, וואס דאס איז וואס מען געפינט אין די די פרשיות, וואס דאס איז מלחמת מדיין איז געווען די הכנה אז מען זאל קענען שפעטער אריינגיין אין ארץ ישראל, ווי מען געפינט אין פרשת פנחס, אין פרשת מטות, אין פרשת מסעי, די פרשיות וואס רעדט זיך וועגן לאלה תחלק את הארץ, ווי אזוי אידן גרייטן זיך בשלימות, אז אויס דורך דעם אמת'ער ענין פון אהבת ישראל ואחדות ישראל ווערן זיי כלים ראויים אויף קענען אריינגיין אין ארץ ישראל, און על דרך זה בשעת מען געפינט זיך אין די טעג פון בין המצרים, וואס דאס איז ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב דאס איז מורא'דיגע טעג וואס א איד איז דעמאלט קען זיך מקשר זיין זיך פארבינדן און זיך אויפהייבן, פון גלות, יע דורך דעם וואס מען פארבינדט זיך מיט אהבת ישראל ואחדות ישראל, אויף דעם לערנט אונז די פרשיות פון די וואכן, אז דורך דעם החלצו מאתכם, אז דורך דעם וואס יעדער איינער וועט מחזק זיין ביי זיך דעם ענין פון אהבת ישראל, און ווי דער אלטער רבי האט געזאגט דעם תורה הידוע, אז ואהבת לרעך כמוך איז דער כלי צו ואהבת את הוי' אלוקיך, אז דורך אהבת ישראל, דורך דעם קומט מען צו דעם אמת'ער ענין פון אהבת השם, ס'איז די הא בהא תליא, און די ג' אהבות, ווי דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, אז ס'איז דא די שלש אהבות, אהבת ישראל און אהבת השם און אהבת התורה און כולא חד, וואס דאס ווערט איין און איינציגע זאך, און דורך די אלע ג' אהבות איז ווערט מען א כלי טהור א כלי מחזיק אז זאל זיין טאקע בקרוב בימינו אמן זאל מען זוכה זיין אז בימים אלו זאל יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה למועדים טובים און מען זאל זוכה זיין טאקע צו די גאולה שלימה צו די בנין בית המקדש השלישי וואס דעמאלט וועלן אלע אידן צוזאמען ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום וועלן אלע אידן צוזאמען זוכה זיין אז מען זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל און בויען דעם דריטן בית המקדש און זיין דעמאלט ברכנו אבינו כולנו כאחד, וואס דער אייבישטער וועט ווינטשן אלע אידן צוזאמען כולנו כאחד, מיט די אמת'ע ברכות, מיט די גרעסטע ברכות, אב ברכה, די גרעסטע ברכות אין אלע עניינים, אין בני חיי מזוני רויחי, זאל טאקע זיין יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה למועדים טובים, זאל זיין א גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.